דער שבת וואס קומט גייט זיין שבת הגדול, וויל איך מאכן א שטיקל שיעור אויף פסח, סאו לאמיר יעצט רעדן אביסל וויאזוי מען גרייט זיך צו מער ברוחניות. יעצט ס'איז ידוע, רבי נתן איז געווען א תלמיד פון רבי נחמן, ער האט געהאט זייער א וואוילע איידלע רעבעצן, און זי האט אים נישט געוואלט מצער זיין צו פרעגן ווי נעמט מען געלט פאר פסח, האט זי געשיקט די טאכטער די טאכטער זאל פרעגן טאטי פון ווי וועט זיין געלט אויף פסח, האט רבי נתן איר געענטפערט אזוי, דו זארגסט דיך ווי מען נעמט געלט פאר פסח? איך זארג מיך ווי מען נעמט דעם פסח אליינס, דער פסח איז א הויעכער יום טוב, די אידן זענען געווען פארזינקען אין מ"ט שערי טומאה, ווען מען ווארט נאך איין מינוט וואלטן זיי קיינמאל נישט ארויס, איך האב געוואלט נאר מעיר זיין אז היינט זעמער שוין מער ווי מ"ט שערי טומאה, נאר היינט איז שוין דא די תורה, מיט די תורה קען מען ארויסגיין, איז אז מ'איז געווען אין אזאלעכע פארזינקענע בלאטעס, נו וויאזוי האט געקענט דער אייבישטער אונז ארויסציען אין איין נאכט? דעמאלטס ביינאכט איז מען געגאנגען, בייטאג האט מען זיך געמל'עט, און ס'איז געווען די דם פסח מיטן דם מילה, און זענען אריינגעקומען אין אזא הויעכע מדריגה, אז משיג געווען סודות עליונים אז אזאנס איז נאכנישט געווען אויף די וועלט. נאר וואס, וואס איז געשען? ס'איז דא א פסוק קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים און מקפץ על הגבעות, דער הייליגער באשעפער האט אונז געמוזט, געבן אזא מין מתנה וואס קיינער איז נישט ווערד געווען צו דעם. אונז זעמיר נישט ווערד געווען, נאר אונז האמיר געהאט די זכות אבות, און האמיר געהאט אברהם אבינו, וואס דער אייבישטער האט אים געזאגט ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ס'מיינט געלט אויכעט, אבער ס'מיינט מיט השגת אלוקות, מען האט אונז געגעבן צו עסן מצה, מיכלא דאסוותא, דאס איז א רפואה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. ס'איז אויך מיכלא דמהימנותא, דעם אייבערשטנ'ס עסן. די גמרא זאגט אז די אידן האבן געפילט אין די מצה א טעם פון מן, מן, דאס איז אזא עסן וואס נאר די מלאכי השרת עסן דאס. ווען משה רבינו איז געווען אין הימל האט ער דאס געגעסן, און ווען מ'איז געווען אין די מדבר האט מען דאס געגעסן, און מ'האט געגעסן דעם קרבן פסח, וואס דאס איז געווען א מסירת נפש, ווייל די מצריים וואלטן זיי געהארגעט ווען די אידן פארשעכטן זייער אפגאט, איז במילא. אונז האמיר געהאט מסירות נפש און דער אייבערשטער האט געהאט צוגעזאגט פאר אונז אויכעט, פאר אונזערע אבות, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, איז במילא האט דער אייבערשטער געמוזט אריינגעבן אין אונז אזא מין געוואלדיגע קדושה אז אונז האמיר משיג געווען מורא'דיגע זאכן. יעצט, ס'שטייט אין נביא כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, איז במילא גרייט מען זיך יעצט צו דעם חודש וואס אונז גיימיר ארויסגיין חוץ לגדרינו, גייט גיין זייער הויעך, דער הייליגער יום טוב וואס ס'קומט דער פסח גייט אונז זיין זיס און מ'וועט זוכה זיין מ'זאל זיך מחדש זיין פון היינט אינגאנצן צו זיין אן אנדערע מענטש מ'זאל ארויסגיין מעבדות לחירות עולם אן אייביגע חירות, אלע שמוציגע זאכן וואס דער מענטש פאזעסט, די מח איז אנגעשמירט, די אברים זענען אנגעשמירט, ער איז ביזי מיט. צו תאוות ניאוף, תאוות רציחה, ער איז ביזי מיט תאוות ממון, אלע זאכן וואס א מענטש האט קען ער יעצט געבן א דריי, און מיטן זכות פונעם פסח, און זכות פון די מצה, וועט ער קענען ארויסקריכן פון אלעם. כ'האב געזאגט א יאר צוויי צוריק אז מ מיט דראגס קען מען אויך ארויסקריכן, האט מיך איינער ארויפגעקאלט, ער איז שוין אסאך חדשים סאבער, ווען ער האט געגעסן די מצה האט ער געלאזט טרערן און געזאגט רבונו של עולם פארכאפט אין שמוץ, העלף מיר ארויס פון די דראגס. ארויס, און ער זאגט ס'גייט אים ברוך השם זייער גוט, מ'קען פון אלעמען ארויסקריכן, און מ'דארף זען אז פון היינט אן זאל מען מער נישט מאכן חמצ'דיג דעם מוח חס ושלום און די אלע אברים, און מ'זאל נישט טראכטן קיין מחשבות חיצוניות, און כל שכן וכל שכן מ'זאל נישט טראכטן אין קיין שום תאוות און הרהור חס ושלום. יעצט דאס איז סיי חודש אדר און ניסן אזוי ווי רש"י זאגט אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן אסאך מצוות, דער אדר איז שוין דורך, דער ניסן איז אבער נאך דא יעצט מ'זאל זיך קענען צוגרייטן אויף פסח, ממילא וועט אונז דער אייבערשטער געבן ישועות ווייל אונז זעמער עוסק אין אסאך מצוות, זייער אסאך מצוות איז דא אין ניסן, ממילא דארף מען דאס אלעס טון מיט א גרויסע שמחה, אז מ'איז זוכה אז מ'קען זיך צוגרייטן צו אזא הייליגן סדר און צו אזעלכע מצה, און אפילו צו די מרור. ס'מוז זיין מרור אויכעט, מען עסט דעם פסח מצה מיט מרור, פארוואס עסט מען דעם פסח מצה מיט מרור, וואס פעלט שוין אויס יעצט דער מרור, נאר דער מרירות וואס מען עסט דעם מרור, דאס דערמאנט אונז ווי נידריג מען איז געווען און דער אייבערשטער האט אונז פון דעם ארויסגעצויגן, און די מצה איז אזא עסן וואס די נשמה עסט פון דעם, דאס איז אזא שפייז וואס די מלאכים ווערן ניזון פון דעם. אין אנדערע ספרים ווערט געברענגט אז די מצה איז אזוי ווי די לחם הפנים, לחם הפנים האט זיך געהאלטן גאנצע זיבן טאג פריש, די מצה איז בבחינת פון לחם הפנים און אפילו א ישראל קען אויך עסן דערפון, שטייט אז כל העוסק בתורה כאילו הקריב דאס כאילו הקריב יענץ, און שטעלט זיך א קשיא כאילו הקריב פסח, אז איינער לערנט קרבן פסח איז אזוי ווי ער האט געמאכט א קרבן פסח, ס'דאך קדשים בחוץ. די תירוץ איז די תורה איז אזוי הויעך ס'איז העכער ווי דער בית המקדש מיט די קרבנות אינאיינעם. והא ראיה, קענסט אום שבת קענסטו לערנען פון א קרבן תודה וואס מ'האט נישט געטארט ברענגען אום שבת, קענסט לערנען פון א קרבן שלמים ס'איז כאילו הקריב, און דאס האט אונז דער אייבערשטער געטון דעם גרויסן חסד אז ער האט אונז צוגעברענגט צו קבלת התורה. און אז מ'וועט זיך צוגרייטן געהעריג וועט דער אייבערשטער העלפן אז מ'וועט קענען מבער זיין דעם חמץ וואס דארף צו זיין און מ'וועט ארויסגיין פון חמץ צו מצה, דאס איז פון טויט צום לעבן, פון עצבות צו שמחה. יעצט וואס איז דער ענין פון מאכן א גאנצן סדר נאכט און לויבן דעם אייבערשטן אויף די אלע ניסים וואס איז אמאל געווען? די תירוץ איז איז אזוי, א מענטש איז נישט מכיר בניסו, אין בעל הנס מכיר בניסו. כ'וועל בלי נדר פארלערנען דעם רמב"ן אויכעט וואס ער זאגט אז שאין לאדם חלק בתורת משה, א מענטש האט נישט קיין חלק בתורת משה ביז ער גלייבט, אז אלע זאכן וואס איז געשעהן ביי אונז הן ביחיד הן ברבים דאס איז ניסים, כולם ניסים אין בהם טבע. א מענטש גייט אין די גאס ער ווייסט נישט וויפיל מאל ער ווערט ניצול פון ממש פון מיתות און פון אלע אנדערע זאכן, פון קראנקהייטן, פון מען זאל אים א שטעך געבן אן אראבער חלילה, צו אין אמעריקע די גוים, אלעס איז ניסים אין בהם טבע. איז. כדי מען זאל קענען לויבן יעדעס מאל דעם אייבערשטן, אבער דו זעסט דאך נישט די ניסים, דער אייבערשטער ווייזט דאך עס דיר נישט, האט דער אייבערשטער געמאכט איין טאג, דאס איז פסח ביינאכט, און דארטן גיסט מען זיך אויס דאס גאנצע הארץ פאר'ן באשעפער אויף אלע ניסים וואס דו ווייסט, און אויף די ניסים וואס דו ווייסט נישט. און נישט נאר פאר מיר און פאר אונז טוה מיר דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן, נאר פאר אונזערע עלטערן און פאר אונזערע עלטערנס, עלטערן און עד סוף כל הדורות צוריק צוועגס דאנקען מיר פאר די אלע ניסים וואס דער אייבערשטער האט געמאכט. איז ווען האט מען ארויסגעזען דעם ענין וואס דער אייבערשטער האט געטון פאר כלל ישראל א נס האט מען דאס געזען פסח איז דאנקט מען און מ'לויבט דעם אייבערשטן אבער צווישן די שורות שטעלט מען זיך אפ אפאר מינוט און מ'זאגט הייליגער באשעפער איך דאנק דיר פאר דעם אלעם וואס דו טוסט מיר אויכעט דער הייליגער בעלזער רב ר' אהרל האט געזאגט אז א איד איז ניצול געווארן פון היטלער און געקומען צוויי מלאכים פון הימל און זיי האבן אים מציל געווען, און די אידן האבן ברוך השם זוכה געווען אז זיי האבן אויפגעשטעלט שטיבער ווייטער, צוריק געברענגט אידישקייט, און דאס אלעס דארף מען דאנקען דעם אייבערשטן, און יעדעס יאר וואס ס'גייט ווייטער און ס'איז דא מער קינדער, מער אייניקלעך, מער אוראייניקלעך, דארף מען מער דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן. און נאכדעם קומט די צווייטע טעג, דארף מען זיך פרייען. מיט קריעת ים סוף, און דעמאלטס האט זיך דער אייבערשטער באוויזן זיין געטליכקייט און זיין הערשאפט, פונעם אין סוף ברוך הוא אליינס, עס איז געווען אזא התגלות, אז די גמרא זאגט ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, און עס ווערט אויך געברענגט אז די קינדער האבן געוויזן זה קלי ואנוהו, וואסערע זכות האבן זיי געהאט דאס צוצוקומען צו אזא התגלות, אלץ געווען א מתנה פונעם אייבערשטן, ווען דער אייבערשטער קוקט ווען אויף אונז וויאזוי זעען מיר דעמאלטס אויס, וואלט געווען גאר שוואכע זאכן. ס'שטייט ביי פסח איז בבחינת חסד לאברהם, אברהם אבינו איז געווען דער ערשטער וואס האט אנגעהויבן מגלה זיין דעם אייבערשטנ'ס אלוקות אויף די וועלט, און פסח זענען געקומען די מלאכים מבשר זיין אז ס'וועט געבוירן ווערן א המשכה, יצחק אבינו, און דעמאלטס האט מען אויך געבאקן מצות. עיקר התקרבות איז דורך חסד וואס דער אייבערשטער האט מיט אונז געטון. ס'איז געווען די מלאכים האבן געטענה'ט הללו והללו עובדי עבודה זרה, האט דער אייבישטער אליינס געבויגן די וואגשאל כלפי חסד און ער האט געטראפן ביי יעדן איד א זכות אז ער זאל אים מקרב זיין און ארויסנעמען, און דאס איז דער ענין פון פסח וואס דאס איז געווען, און ביי די אידן שטייט ואת עירום ועריה, דו ביסט געווען נאקעט. האסט נישט געהאט קיין שום מצוות און מעשים טובים, ואראך מתבוססת בדמיך, כ'האב דיך געזען וואס פארשמירט מיט בלוט, וואסערא בלוט? מיט שטותים, מיט תאוות רעות, האט דער אייבערשטער געזאגט ואומר לך בדמיך חיי, ואומר לך בדמיך חיי, אז אין דעם גרעסטן שטארקייט פון התגברות פון דיינע בלוטן פון דיינע תאוות, וואס ס'קומט פון רתיחת הדמים, פון דעם אליינס עסטו אי"ה אויפגעלעבט ווערן, ווייל נאכדעם וועסטו ברענען און פלאקערן צו מקבל זיין די תורה. און דאס דארף מען וויסן, אפילו א מענטש גייט דורך אסאך מחשבות רעות איבערן טאג, אז ווען ער טוט זיך נאר אפאר מאל איבערן טאג דערמאנען ס'איז דא א באשעפער, און איך טו נישט די אלע תאוות, און איך טראכט נישט פון די אלע תאוות וועגן דעם באשעפער, דאס אליינס מאכט א געוואלדיגן נחת רוח פארן הייליגן באשעפער. פארוואס? ווייל אונז זעמיר דאך מענטשן, אונז האמיר א גוף. מלאכים האבן נישט קיין שום פראבלעם, אונז זעמיר מענטשן און אונז האמיר אסאך נסיונות, אויסער זנות מיט אנדערע זאכן האמיר טרדות הפרנסה, און דאס אלעס דארף מען לערנען די קינדער און די אייניקלעך, שטייט ושננתם לבניך והודעתם לבניך ולבני בניך, דאס איז א זמן.

די ראשי תיבות איז שחרית, חכם רשע תם שאינו יודע לשאול איז שחרית. אינמיטן איז דא א יו"ד. וואס טוט דארטן דער יו"ד? דער יו"ד קומט מיר זאגן אז דער אייבערשטער רוהט מיט יעדן קינד און דער אייבערשטער וויל אז יעדעס קינד זאל פרעגן און דו זאלסט אים ענטפערן צו די זאך. און פאר יעדן קינד דארף מען ענטפערן לויט זיין מדריגה, וויפיל ער פארשטייט. יעצט, די עיקר וואס א מענטש דארף וויסן איז, ס'איז התחדשות, ס'איז א נייע חודש, משה רבינו האט נישט פארשטאנען די חידוש הלבנה, וואס איז פשט, ער האט, אלעס האט ער פארשטאנען נאר דאס נישט, די תירוץ איז זייער פשוט, א מענטש מאכט אן א חורבן, מ'האט באמבאדירט יעצט סיריע, דארט איז דא אזויפיל צובראכענע הייזער, נו וויאזוי קען מען אנהייבן יעצט ווייטער, מ'מוז דאך קודם אלעס אוועקרוימען, יעצט אז מ'וועט אנהייבן מיט די תעניתים און די סיגופים פון אר"י הקדוש, זעמער אלע פערטיג. מען דארף פאסטן צוויי הונדערט תעניתים און פינף הונדערט תעניתים, מיר האמיר נישט אזויפיל יארן שוין צו לעבן, האט דער אייבערשטער געמאכט אז אזוי ווי ער וויל דאך אז כלל ישראל זאל קענען ווייטער אנהאלטן און ארויסקריכן פון זייערע תאוות רעות, האט ער געמאכט א זאך ווי פסח, יעצט איז אלעס בבחינת התחדשות, היום ילדתיך, היינט ביסטו געבוירן, אלע חשבונות וואס איז געווען ביז יעצט מיט אלע זנות, מיט אלע חילול שבת, מיט אלע דראגס, איז אלעס פארגעס. אז דו הייבסט אן יעצט אין ניסן, און בפרט נאך ביים סדר, דארפסטו דיך נישט זארגן גארנישט אויף וואס איז געווען ביז יעצט, דער אייבערשטער וועט שוין צוביסלעך די אלע זאכן אויסגלייכן, אזוי ווי די גמרא זאגט מען לייגט אריין אין די הענט צו נעמען א קוואדער און עס קומט ארויס א דיים, הייסט עס אז מען האט געהאט צער, איז במילא זאלסטו געדענקען פון יעצט אן ווייטער איז א נייע סדרה. דער טאשער רבי האט פארציילט אז זיין זיידע פלעגט זיצן און וויינען פאר קריאת שמע, פלעגט ער אלץ זאגן מה דהווה הווה ומכאן ולהבא חשבנא, פון וואס ס'איז געווען ביז יעצט איז פארפאלן, ס'איז שוין געווען, יעצט גייען מיר אנהייבן א חשבון, און ממילא זאלט איר וויסן, יעצט דארף מען אנהייבן ווייל ס'איז אזא אהבה דא פונעם אייבערשטן צו די אידן, אז דער אייבערשטער גייט מוחל זיין די אלע עבירות, און פארשטייט זיך אז מען נעמט זיך אונטער תשובה צו טון געהעריג, און נאכדעם קומט די געוואלדיגע מצוה פון סיפור יציאת מצרים. און דאס עסן מצה, ס'איז ליל שימורים, און אזוי נעמט מען אריין די קינדער מיט די אייניקלעך, און מען לערנט אויס אמונת השם, און דאס איז די גרעסטע ענין וואס מען דארף טון ביים סדר, אינעם זכות פון די הייליגע מצה, מיטן סדר גייט מען ארויס פון חמץ המח, אויף קדושת מצה פון פסח, און מיגון לשמחה. מען גייט ארויס פון ממות לחיים פון מחשבות רעות צו מחשבות טובות מעבדות לחירות ומיגון לשמחה. יעצט ביי מצה מאכט מען א זייער א גרויסן ענין מען זאל מאכן מצה שמורה שמורה אין די ספרים הקדושים ווערט געברענגט אז מצה שמורה איז מתקן דעם חטא פון שמירת הברית איז דארף מען זעהן אז די ברית זאל אויך זיין אפגעהיטן יעצט ס'ווערט געברענגט אין שיח שרפי קודש אז איינער פון די גרויסע צדיקים האבן אנגעכאפט א מצה און זיי האבן געזאגט ווען איך כאפ אן די מצה כאפ איך אן אלוקות, געטליכקייט, אז מען האלט מצה אין די האנט האלט מען גאט אין די הענט, ווייל דאס איז זייער א הייליגע זאך, ס'איז געווען אידן וואס האבן א גאנץ יאר נישט געגעסן מצה נאר ווען מען האט געדארפט עסן. ס'איז געווען זיי האבן פסח אויך נישט געגעסן מצה נאר צו די סדרים, דער הייליגער ישמח משה, ס'איז א הייליגע זאך, ס'איז געטליכקייט. דער של"ה הקדוש ברענגט אז ס'איז געווען חסידים אנשי מעשה וואס האבן געקישט די מצה. יעצט ווערט געברענגט הכיסים צריכין בדיקה, אז מען דארף די טאשן בודק זיין, זאגט דער הייליגער של"ה הקדוש, דאס מיינט אז מען דארף אבאכט געבן צו מען האט נישט א גאנץ יאר גע'גנב'עט ביי איינעם, גע'גזל'ט, היינט איז דער מדובר עפעס אזוי אוט אוו. פלעיס, היינט גייט מען לכתחילה מיט יענעם, מען גייט אים באגנב'נען, באגזל'ען, ס'איז ממש בין אדם לחבירו, אין געלט זאכן איז כאילו ס'איז חלילה נישט דא קיין שלחן ערוך אפילו, אזוי הפקר איז עס, ער זאגט דער של"ה הקדוש, מען דארף זיך בודק זיין גוט אלע טאשן, און נאכדעם ס'ווערט געברענגט ביי פסח דארף מען בודק זיין עד מקום שידו מגעת. דער זעלבער לשון שטייט ביי א אישה נידה אויך ווען זי מאכט א הפסק טהרה, זי דארף בודק זיין עד מקום שידו מגעת, ס'ווערט געברענגט אז דאס רייבן און דאס קראצן וואס די פרויען טוען לכבוד פסח, דאס איז אזוי ווי די תקיעת שופר, מ'קען אויך זאגן א בחינה אז מיט דעם וואס מ'טוט בודק זיין פסח עד מקום שידו מגעת דעם חמץ, איז א ריכטיגע צייט אז מ'זאל לאזן א קרעכץ פארן רבונו של עולם אפשר האב איך נישט געמאכט געהעריג אמאל א בדיקה וואס דארף צו זיין, אפשר האב איך נישט געמאכט קיין הפסק טהרה, איך בין נישט אריין עד מקום שידה מגעת, איך האב נאר געמאכט א קינוח, איך האב אביסל ארומגעווישט, איך האב עס נישט געטון געהעריג אזוי ווי די תורה פארלאנגט, ממילא איז דאך די גאנצע זאך, די גאנצע שבעה נקיים נישט קיין שבעה נקיים, איז יעצט איז די צייט ווען מען טוט דאס, אז מען זאל זיך דערמאנען און בעטן דעם אייבערשטן ער זאל מוחל זיין אויף די עבירה, און אז טאמער מען נעמט זיך אונטער און מען גייט אנהייבן צו זיין ערליך און וואויל, איז אלעס וואס איז געווען מאי דהווה הווה ואידך חושבנא, וואס איז געווען איז געווען און דער אייבערשטער וועט מוחל זיין, יעצט דארף מען אנהייבן א נייעם חשבון. יעצט ביים סדר זיצט מען אויך ווי א מלך, פארוואס זיצט מען ווי א מלך? הע הע, און ווען דו זיצט נישט ווי א מלך דארפסטו נישט טון די אלע מצוות, וואס גיבט דיר צו אז דו זיצט ווי א מלך? נאר מלך דערמאנט אונז אויפן מלכות פונעם אייבערשטן, אז דער אייבערשטער זיצט אויך דא. און ממילא האט דער סדר אן אנדערען פנים. ס'איז דא זאכן וואס א מלך וואלט שוין לאנג געהארגעט זיין עבדים פאר אזאלעכע זאכן, למשל ווי צו פרעגן קשיות צו כדומה, גראד דערהרג'נען. טאמער איז עס אבער א בן מלך, ס'איז דער זון פונעם קעניג, איז דאך דאס די שענסטע זאך וואס איז דא. למשל לאמיר אהער נעמען אזוי, א קינד זיצט אין די שויס פונעם מלך, א בן מלך, און באמאכט זיך אויפן קעניג, נו. אה, מען שמירט אן דעם קעניג זיינע קליידער איז דאך אחת דתו להמית. טאמער ס'איז אבער א קינד פונעם קעניג איז אביסל אנדערש, ווייל דאס איז דאך די פרייד פון יעדן מענטש ער זאל האבן קינדער. ווער שמועסט נאך אז ס'איז אן אייניקל צו אן איר אייניקל צו אן איר איר אייניקל, ווי עלטער די דזשענערעישאן איז אלס א גרעסערע כבוד איז עס. איז די זעלבע דארף מען פארשטיין, אונז זעמער שוין אזויפיל דזשענערעישאנס אזויפיל דורות אוועקגעריקט פון די התגלות אלוקות און מען האלט נאך זיך נאכאלץ ערליך, כ'האב גערעדט צו א בעל תשובה די וואך, זאגט ער מיר, דו ווייסט וואס איך דאנק דעם אייבערשטן אז איך האב תשובה געטון אין דעם דור, אין דעם דור איז דאך אלעס אפן, ס'איז הכל פתוח, אלעס איז אפן, זנות איז אפן, וואס דו ווילסט איז אפן, די אינטערנעט, שמוציגע בילדער, טשיילד פארנאגרעפי, אלעס איז אפן, און אין דעם דור האב איך זיך מיישב געווען מיט דעם גרויסן הסתר פנים וואס איז דא, כ'האב איבערגעלאזט אלע מיינע חברים, כ'האב איבערגעלאזט אלעס. און איך בין אוועק געלאפן פון די אלע זנות, איז דער הייליגער באשעפער רעכנט זיך מיט דעם, אין אזא שווערן דור תשובה צו טון, וועגן דעם זיצט דער טאטע אזוי ווי א מלך, ווייל א מלך מיט די קינדער און מיט די אייניקלעך און מיט די איר אייניקלעך איז אנדערש ווי מיט די עבדים מיט די קנעכט, ביי די קנעכט איז אחת דתו פאר יעדע קלייניקייט הארגעט מען, א קינד, הא הא ס'איז דאך דעם קעניג'ס קינד, ס'איז דאך דעם קעניג'ס אייניקל, אונז זעמיר דעם הייליגן באשעפער'ס איר איר איר איר איר אייניקלעך טויזענטער דורות, אונז, אונז האלט מיר זיך ווייטער מיט די תורת משה און מיט דעם וואס מען האט אונז געלערנט און דאס וואס דער אייבערשטער פארלאנגט פון אונז, און וועגן דעם זיצט דער טאטע ווי א מלך און די קינדער זענען דארטן אז זיי זאלן פרעגן די שאלות און מען זאל זיי ענטפערן אויף יעדע זאך, און דאס איז דער גרעסטער תיקון אז אונז זעמער אין אזא שווערן גלות און מ'האמיר זיך נישט אוועקגערוקט. יעצט דער ענין פון החודש הזה לכם, דאס איז נאר פאר אידן, א איד קען זיך מחדש זיין, א גוי האט נישט דעם כח, פארוואס? ווייל אונז האמער די הייליגע תורה, די תורה איז געמאכט אז אונז זאל מען זיך קענען מחדש זיין, אזוי ווי כ'האב שוין געזאגט אז מ'קען היינט שעכטן קרבנות כאטשיג ס'איז נישט דא קיין בית המקדש, ווייל די תורה געבט אונז אזא געוואלדיגן כח אז אונז קען מען זיך מחדש זיין אויך, וועגן דעם זאגט ער די תורה החודש הזה לכם, ראש חדשים. יעצט מצה איז בגמטריא הונדערט און פינף און דרייסיג ק ל היי. מצה איז תיקון פאר פגם הברית, דאס איז די הונדערט און דרייסיג יאר וואס אדם הראשון איז געזעסן אין וואסער און ער האט נישט געוואוינט מיט חוה און ער האט מוציא געווען ניצוצין, די גמרא איז אין מסכת עירובין דף יח עמוד ב'. וועגן דעם איז געווען די ערשטע גלות אין מצרים וואס דאס איז ערוות הארץ. צו ווייזן אז די ענין פון ערווה האט געדארפט האבן א תיקון, כדי מען זאל ארויסנעמען די ניצוצין וואס איז דארטן צושפרייט געווארן. וועגן דעם שטייט אויך אין שמות קאפיטל יב פסוק יב והכיתי כל בכור בארץ מצרים איז די סופי תיבות ק ל. מאדם וועגן דעם ס'איז דווקא געווען אין ארץ מצרים, מאדם עד בהמה איז די פשט, כאטשיג ס'איז נתפזר געווארן פון אדם הראשון'ען די טיפות און ס'איז אריינגעפאלן אין עניני בהמות בהמיות און פון דעסוועגן דאך האט דער אייבערשטער דאס אלעס ארויסנעמען און דורך וואס דורך דעם וואס מען עסט מצה דאס איז דער תיקון ארויסצונעמען די ניצוצין הקדושים יעצט דער שבת קודש איז ביז מיטוואך איז די כח פונעם פריעריגן שבת פון מיטוואך הייבט זיך שוין אן דער כח פונעם שבת וואס ס'קומט. יעצט דאס איז שבתים. מועדים זענען אנדערש. מועדים זענען איבערגעגעבן צום בית דין, חודש הזה לכם, און זיי קענען עס מעבר זיין דעם יאהר, און טוהן וויאזוי זיי האלטן אז ס'פעלט אויס. וועגן דעם זאגט מען מקדש ישראל והזמנים. יעצט וועט עטס באמערקן אז אין ויקרא קאפיטל כ ג פסוק בית און ג שטייט א אינטערעסאנטער פסוק, אלה מועדי ה' מקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם, און עס שטייט ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת, נו, מען רעדט דא פון מועדים צו מען רעדט דא פון שבת? איז דער אמת איז שבת אליינס איז אויכעט נכלל אונטער די מועדים, וויאזוי? ווייל דער שבת איז נכלל אונטער דעם החודש הזה לכם ראש חדשים, וואס דער אייבשטער האט עס איבערגעגעבן פאר די חכמים, יעצט דעמאלטס איז געווען בעשר לחודש, אזוי ווי די גמרא זאגט אין די יאר וואס די אידן זענען ארויס פון מצרים איז געווען דאנערשטאג, איז געווען בשר לחודש, איז כאטשיג ס'איז געווען בעשור לחודש אבער דעם כח פון התחדשות דאס איז געבליבן אויף אלע דורות. און וועגן דעם שבת פאר ראש חודש בענטשט מען דעם חודש, ווייל דער שבת האט טאקע די השפעה פון דעם גאנצן וואך, אבער די מועדים האבן די השפעה פון שבת קודש אויכעט. און דאס איז דער ענין פון התחדשות און החודש הזה לכם ראש חדשים. יעצט די סעודה וואס מען גייט פירן, זאלט איר וויסן דאס איז די העכסטע סעודה פונעם גאנצן יאר. איך האב ענק שוין געזאגט אמאל ס'איז א מחלוקת אין די קבלה ספרים ווען ס'איז געווען דער ענין פון רבקה האט געהייסן אז יעקב זאל גיין אויסכאפן די בכורה. אין זוהר הקדוש שטייט קלאר אז דאס איז געווען ראש השנה. מען זאגט דאס פאר די תקיעת שופר זאגט מען דעם זוהר. אין פרקי דר' אליעזר שטייט אז דער גאנצער ענין וואס יעקב האט צוגענומען די בכורה דאס איז געווען אין פסח ביינאכט. און רש י זאגט אויך אזוי. רש י זאגט אזוי ווי דער פרקי דר' אליעזר. וואס זאגט רש י? וכי פארוואס יצחק האט דען געגעסן צוויי גדיי עזים? זאגט רש י, אחד לפסח ואחד לחגיגה. קומט אויס אז דעמאלטס איז געווען פסח. יעצט ווען א נשמה קומט אראפ, שטייט אין שיר השירים השבעתי אתכם בנות ירושלים אז מען זאל זען צו מאכן א יחוד מקרב צו זיין די גאולה לאוקמא שכינתא מעפרא ולהוציא ממסגר הגלות, אזוי שטייט אין תהלים, עמו אנכי בצרה, דאס איז אין תהלים קאפיטל צדיק א' פסוק ט ו. זאגט רבקה פאר יעקב'ן, דאס איז מרומז צו די שכינה הקדושה, זאגט זי מיין טייער קינד זאלסט וויסן, זאלסט אבאכט געבן אז זאלסט ליינען קריאת שמע יעדן טאג ערליך צוויי מאל, אין די פרי און ביינאכט, וקח לי און זאלסט מיר ברענגען משם פון דארטן, קח יוד קיי זאלסט נעמען דעם הייליגן באשעפער, זאלסט מאכן דעם ייחוד, דאס זאגט זי אים אן, און וועגן דעם זאג איך אייביג פאר די וואס זענען נישט אזוי ערליך, זיי דאווענען נישט געהעריג, בעט איך זיך כאטש טוטס אן תפילין אינדערפרי און זאגטס קרישמע, און פאר עטס גייט שלאפן ביינאכט זאגטס די גאנצע קרישמע. הייבטס אן מיט דעם. דאס איז דער גרעסטער יחוד צאמצוברענגען יחוד קודשא בריך הוא ושכינתי' אוודאי איז בעסער ווען עטס דאווענטס געהעריג, אבער יעדער דארף אנהייבן, און אז מען הייבט אן צופיל פארלירט מען אלעס. און דאס שטייט אין דברים קפיטל ד' פסוק ד' ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום, עטס לעבטס נאר וועגן דעם אז זאלטס. צאמשטעלן דעם השם אלקיכם, אויף דעם האלט אונז דא דער אייבערשטער. יעצט אז ס'קומט אזא נאכט ווי ליל שימורים, שטייט ליל שימורים הוא להשם לדורותיכם אין שמות קאפיטל י ד פסוק מ ב, דארף א מענטש וויסן אז דער עיקר איז צו מאכן א יחוד און מען זאל האבן די אויגן אפן צום הייליגן באשעפער אז מען זאל מקרב זיין די גאולה און דעמאלטס וועלן אלע מענטשן פון די וועלט זעהן כי לה' המלוכה אזוי שטייט אין תהלים קאפיטל כ ב פסוק כ ט, און אויכעט אין זכריה קפיטל י ד פסוק ט' ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, די נאכט פון פסח דארף מען מאכן א יחוד קודשא בריך הוא ושכינתי' וויאזוי מאכט מען דאס? מען ליינט ערליך קריאת שמע מען איז אויף זיך מקבל דעם עול מלכות שמים, און מען מאכט דאס פאר אן אנפאנג, מען זאגט רבונו של עולם פון יעצט, גייט עס מער נישט פאסירן אז כ'וועל פארשפעטיגן א זמן קריאת שמע צו איך וועל בכלל נישט זאגן קיין קריאת שמע. יעצט די אלע זאכן וואס אונז טוהן מיר ביים סדר איז דא א מחלוקת, א מחלוקת צו עץ הדעת איז געווען חיטה, צו עץ הדעת איז געווען ענבים, און וועגן דעם האט דער אייבערשטער געהייסן מ'זאל נעמען מצה מיט די ד' כוסות, מצה באטרעפט אויכעט הונדערט און פינף און דרייסיג, דאס איז מתקן זיין דעם פגם פון אדם הראשון פון די הונדערט און דרייסיג יאר. די ה איז דעם שם הוויה, און אז מען עסט מצה איז מען דאס מתקן. אין פסוק אין ויקרא קפיטל ח' פסוק כ ו שטייט ומסל המצות אשר לפני השם מסל באטרעפט ק ל הונדערט און דרײַסיק יעצט רבקה זאגט ואעשה אותם מטעמים לאביך כאשר אהב. פון וועם רעדט מען דא? אביך מיינט מען דעם אייבערשטן? ווייל די עיקר אהבת הבורא איז אז ער קוקט ארויס אז אונז וויל מיר ער זאל אונז אויסלייזן, אונז האף מיר צו די ישועה, אזוי ווי ס'שטייט אין תהלים קאפיטל י ג פסוק ו' יגל לבי בישועתך, מען פריידט זיך מיטן אייבערשטנ'ס ישועה און כביכול דער אייבערשטער פריידט זיך אויכעט. מיט דעם וואס אידן ווילן אז דער אייבערשטער זאל כביכול געהאלפן ווערן, און מיט דעם האט דער אייבערשטער א מורא'דיגע שמחה, ווייל דער אייבערשטער זעט אז אידישע קינדער לעכצן און זיי ווילן אז זיין כבוד זאל געהויבן ווערן איבער די גאנצע וועלט, ממילא איז דא א געוואלדיגע ליבשאפט, אונז וויל מיר אז דער אייבערשטער זאל אויסגעלייזט ווערן און אונז וויל מיר אויסגעלייזט ווערן, איז דאס איז א מורא'דיגע זאך אז אונז האף מיר אין אייבערשטנ'ס ישועה. יעצט זאגט דער יעקב אבינו פאר רבקה'ן אין בראשית קאפיטל כ ז פסוק י ב אולי ימשני אבי והייתי בעיניו כמתעתע, מיין טאטע וועט זעהן איך בין א פאפער, א בלאפער, דער אייבערשטער וועט זעהן, דו דאווענסט נישט, דו לערנסט נישט, דו טוסט נישט אן תפילין, דו לייגסט נישט געהעריג יעדן טאג תפילין, ס'איז דא אזאלכע גרויסע פגמים אז כ'האב פשוט מורא צוצוגיין און אנהייבן יעצט א נייעם דרך אין עבודה. זאָגט אָבער רבֿקה צוריק, נײן, נײן, נײן, נײן, נײן, דאַרפֿסט דיך אױף דעם נישט זאָרגן. כ'װעל מאַכן מטעמים לאבֿיך ה', צום אײבערשטן, כאשר אָהבֿ. װאָס האָט דער אײבערשטער ליב? דער אײבערשטער האָט ליב, אַז מע קומט צוריק. װעגן דעם, בײַם דאַװענען זאָגן מיר אונדז, ס'איז אַ פּסוק אין תּהילים, קאַפּיטל נ א פּסוק י ז, השם שפֿתַי תפתח. איך גײ דאַװענען, ס'איז נישט איך װאָס איך דאַװן, איך בעט דעם אײבערשטן, דו עפֿן מיר מײַנע ליפּן. שטייט ווייטער ותקח רבקה את בגדי עשו החמודות אשר אתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן, זי האט גענומען די אלע תאוות רעות, דעם ברען פאר די זינד, דעם ברען פארן יצר הרע, און זי האט עס אנגעטון פאר יעקב'ן יעצט ביי דעם סדר, און דאס אריינגעברענגט אלעס אין די קדושה, סאו ווען מען הייבט אן הייבט מען אן פון ס'ניי, דעמאלטס. און ווי איז מען באוויליגט פארן אייבערשטן ווייל מען מאכט מטעמים פארן הייליגן באשעפער כאשר אהב אזוי ווי דער אייבערשטער האט ליב, ס'איז אויכעט באוואוסט, ס'שטייט מצות תאכל במקום קדוש בחצר אוהל מועד יאכלוה, דאס איז אין ויקרא קפיטל ו' פסוק ט', יעצט ס'דא א תרגום יונתן אין פרשת יתרו אין שמות י"ט קפיטל ד', זאגט ער אז ס'שטייט ואשא אתכם על כנפי נשרים אז בשעת ווען מ'האט געמאכט דעם קרבן פסח אין מצרים איז משה רבינו מיט גאנץ כלל ישראל אריבערגעפלויגן אויף ארץ ישראל דער אייבערשטער האט זיי אויפגעהויבן מיט וואלקענעס און זיי האבן דארטן געמאכט בחצר אוהל מועד האבן זיי געגעסן דעם קרבן פסח. נאכדעם האט ער זיי צוריק געברענגט אויף מצרים, און פון דארט זענען זיי נאכדעם ארויס. יעצט ווען א איד עסט מצה בקדושה וטהרה אזוי ווי ער דארף און מיט א ריכטיגע כוונה, נעמט דער אייבערשטער און ער בייגט אונטער אים אריין גאנץ ארץ ישראל און ער עסט אין ארץ ישראל, אזוי זאגט דער הייליגער תפארת שלמה. ער עסט די מצות יעצט אין ארץ ישראל. יעצט איז דא א מעשה פונעם הייליגן דברי חיים אז ער האט געזאגט אז פאר צדיקים ברענגט אליהו הנביא מצות און פון קרבן פסח וואס מען מאכט יעצט אין הימל ווייל די אלע זאכן האלט נאך אן אין הימל און דער ער פלעגט עסן דעם אפיקומן און ס'האט זיך פון אים געגאסן שמאלץ אויף די בארד אזוי פארציילט די וועלט יעצט באמת דאס געשעהט פאר יעדן איד. נישט נאר פארן הייליגן דברי חיים, נאר ביים הייליגן דברי חיים האט מען געזען דעם שמאלץ רינען אויף די בארד ווייל ער געהאט די ריכטיגע הכנה, אבער דאס געשעהט ביי יעדן איינעם, ווייל ס'שטייט מצות תאכל במקום קדוש בחצר אוהל מועד יאכלוה, און דאס איז וואס דער בעל הגדה זאגט, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, דער ענין פון יציאת מצרים, גייט מען ארויס פונעם יצר הרע, מען גייט אריין צו. קדושה, מען זאל זיין דבוק אינעם הייליגן באשעפער וואס איז מלא כל הארץ כבודו, במילא איז ווען דער מענטש טוט די אלע מצוות איז ער אזוי ווי ער איז בחצר אוהל מועד. יעצט, ס'שטייט ובמורא גדול זו גילוי שכינה, ביים סדר איז דא גילוי שכינה, וואס איז דער פשט פון דעם? די הייליגקייט פון די נאכט איז אזוי הייליג אז דער הייליגער באשעפער באהעפט זיך מיט כלל ישראל, מיט יעדן מענטש עקסטער, ווען דער אייבערשטער זאגט אין שמות קאפיטל י"א פסוק ה' כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, מיינט עס אז דער אייבערשטער גייט אריין אין יעדן איד וואס ער איז פארזינקן אין קליפות מצרים, און דער אייבערשטער גייט מיט אים, ער לאזט איבער דעם גן עדן מיט אלע צדיקים וואס ער לערנט דארטן גרויסע סודות, און לאט עס איבער, פארוואס לאט ער עס איבער? ווייל ער וויל אונז ארויסנעמען יעדן איינעם פון זיין מצרים, און דאס וואס עס שטייט אין אסתר קאפיטל ז' פסוק ח' המלך שב מגינת הביתן, דער הייליגער באשעפער קערט זיך צוריק פונעם גן עדן פון די גרויסע צדיקים, און די נאכט גייט ער נישט אריין דארטן, נאר וואס טוט ער? ער קומט אראפ קוקן אויף יעדן איד וואס ער פירט אפ דעם סדר אזוי ווי עס דארף צו זיין, און דאס איז די במורא גדול זה גילוי שכינה, דאס מיינט מורא גדול זה גילוי שכינה. און וועגן דעם, דאס מיינט בחצר אהל מועד יאכלוה, אז אונזער עסן פון די מצה און פון טון די אלע זאכן פון סדר איז געמאכט להקים שכינתא מעפרא, דער אייבערשטער כביכול אויך אין גלות, און אונז דארף מען דאס טון צוצוהעלפן אז די שכינה זאל אויפשטיין און ארויסגיין פון איר גלות. און וועגן דעם זאגט מען אשר קדשנו במצוותיו, ווייל וואס אונז טוהן מיר דא ווערט געטון אין הימל, און די שכינה הקדושה האט פון דעם א געוואלדיגע הנאה און א נחת רוח, און דער הייליגער באשעפער אויך. איז אז מען גרייט זיך צו צו אזא גרויסן סדר שטייט משכו וקחו לכם איז די חזל דרש'נען, די תרגום יונתן זאגט עס אויכעט, משכו ידיכם מעבודת כוכבים, וואס מיינט דאס? מען מיינט נישט פון דינען עבודה זרה, מען מיינט דעם גאנצן יאר וויאזוי האט מען אפגעפירט פול מיט אן עובד עבודה זרה, אלעס ווידערגעשפעניגט דעם אייבערשטן, דארף מען זיך געבן א צי ארויס פון דעם אלעם און זאגן רבונו של עולם פון יעצט גיי איך ווערן גוט. געהאט, און ס'איז אויך שטייט תערוך לפני שלחן נגד צוררי, דער זמן איז גורם אז אין חודש ניסן זאל מען מתפלל זיין אויף פרנסה. די גמרא זאגט אין מסכת ברכות, דף ל"ה עמוד ב', רבא האט געזאגט די תלמידים לא תתחזו קמאי לא ביומי ניסן ולא ביומי תשרי, פון דא האט ער די מקור פון בין הזמנים, זאלסט זיך נישט באווייזן נישט ניסן און נישט תשרי, פארוואס? כי היכי דלא לטרדו במזונתייכו, איר זאלט נישט האבן קיין פראבלעמען מיט פרנסה. כּולא שתּא, אַ גאַנץ יאָר. ניסן און תּשרי איז די צײַט צו בעטן אױף פּרנסה, רבותי, ס'גײט נישט גוט, בעטס אױף פּרנסה. ממילא טוט נישט האָבן קײן בושה אַ גאַנץ יאָר, צו האָבן פֿון װוּ צו באַצאָלן אַלעס װאָס מע דאַרף. יעצט, די גמרא זאָגט אַז אכילת פּסח איז על השׂובֿע, אין פּסחים דף ע' עמוד א'. װאָס מײנט דאָס? אַז דורך דעם װאָס מע עסט מצה, הײַנט איז דאָך נישט דאָ קײן פּסח, דורך דעם װאָס מע עסט מצה, זאָלסטו װיסן מיט דעם װעסטו האָבן אַ גאַנץ יאָר השפּעות און רײַכקײט. אזוי זאגט די יונה האט געזאגט, מסכת עירובין זאגט די גמרא אין דף י"ח עמוד ב' יהיו מזונותי מרורים כזית ומסורים בידך, ס'זאל זיין אזוי ביטער ווי דער זית, דאס מיינט מען דעם קרבן פסח אבער נישט דעם קרבן פסח, מען מיינט וואס מען עסט דעם מרור, די מצה און די מרור ברענגען השפעות אויף א גאנץ יאר, ווייל היינט עסט מען דאך נישט קיין קרבן פסח, איז במילא שטייט על מצות ומרורים יאכלוהו, פון דעם ווערט נמשך פרנסה פארן מענטש א גאנץ יאר, פון. דעם אוכל ווערט געמאכט זיין גאנץ יארעדיגע פרנסה, וועגן דעם שטייט ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו, אז דורך דעם וואס ער עסט די מצה, דאס הייסט אין צייט פון בית המקדש איז געווען די קרן פסח, היינט איז דאס נישט דא נאר די מצה און די מרור, איז הוא ושכנו הקרוב אל ביתו, דאס מיינט אז דורך דעם וועט ער האבן פרנסה. און זיין פרוי מיט די קינדער מיט אלעם. יעצט כ'האב פריער געזאגט אז ס'דא די הונדערט און דרייסיג יאר וואס אדם הראשון האט פוגם געווען און האט זיך פורש געווען פון חוה'ן, און כ'האב ווען געזאגט אז. שטייט והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה, דאס איז א פסוק אין שמות קאפיטל י ב פסוק י ב, איז זאגן די מקובלים אז די סופי תיבות פון ארץ מצרים באטרעפט ק ל, דאס איז די תיקון פון די ק ל שנה. וועגן דעם געפין מיר אונז אז ווען יעקב אבינו איז אריין געקומען אויף מצרים, שטייט אין פסוק אין בראשית מ ז קאפיטל ט, שטייט אז ער איז געווען ק ל שנה אנכי, אזוי זאגט יעקב אבינו, וואס וויל ער מיט דעם, איך קום יעצט מתקן זיין די ק ל שנה פון אדם הראשון? יוכבד איז געווען ק ל שנה ווען משה רבינו איז געבוירן, דאס איז געווען דער גואל פון מצרים, און המן האט דאס געוואלט אויסנוצן קעגן די אידן, האט דער אייבערשטער געמאכט וקלקלת את מחשבתו צוויי מאל ק ל ק ל, דאס איז די צוויי יעקב אבינו און יוכבד, און דאס הייסט והכיתי כל בכור בארץ מצרים, דאס איז דער תיקון פון אדם הראשון. מיט דעם וועט מען אויך פארשטיין וואס די רמבן פרעגט, מען מאכט דאך אזא גאנצע עסק אז שרה אמנו האט געהאט ביי די ניינציג יאר א קינד, נו איך פארשטיי נישט, יוכבד איז געווען הונדערט און דרייסיג יאר דאס מאכט נישט די תורה א גאנצן עסק, אזוי פרעגט די רמבן, זאגט די רמבן טאמער א נביא האט עס פריער געזאגט דעמאלטס איז א סימן אז דער אייבערשטער וויל מען זאל וויסן אז ס'איז געווען א מופת, טאמער נישט איז עס נישט אזוי ווייט דער מופת ווייל דער אייבערשטער האט עס נישט פאראויס געזאגט. א מורא'דיגע רמבן. לענינינו קען מען אפשר זאגן ווייל דאס איז געווען די תיקון פון די ק ל שנה, ס'האט נישט צו טון מיט עידזש, וואס איינער האט אמאל געזאגט עידזש איז נאר א נאמבער, ס'האט צו טון אז דאס איז געווען דער גרעסטער תיקון פון מצרים. מען קען אזוי זאגן, ווייל דער אייבערשטער וויל אונז געבן אזא גרויסע הארה מיט א התגלות אלוקות, זענען די אלע זאכן זייער הארב אויך, חמץ אין פסח איז במשהו, וואס אונז געפין מיר דאס נישט אין ערגעץ. אין קיין שום אנדערע איסור שבתורה. און דאס איז אויך די מעשה פון רב לעזער און ר' עקיבא מיט ר' טרפון וואס זיי האבן דערציילט מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה דאס איז מרומז אויף די עכטע נאכט וואס דער אייבערשטער טוט אונז אויסלייזן זענען געשטאנען און זיי האבן געבעטן דעם אייבערשטן אז אונז וויל מיר אויסגעלייזט ווערן און דער אייבערשטער וויל אויך אויסגעלייזט ווערן דער אייבערשטער זאל אונז העלפן אז מען זאל אויסגעלייזט ווערן און דאס ווייזט א גרויסע ליבשאפט מען זעט כאטשיג מ'איז אזויפיל יאר אין גלות, מ'פארגעסט נישט דעם אייבערשטן, מ'האפט נאך אייביג אז ער וועט אונז אויסלייזן. און ס'ווערט אויך געברענגט פונעם תפארת שלמה, די משנה זאגט אין מסכת פסחים, אלו עוברים בפסח כותח הבבלי, און זיתום המצרי, חומץ האדומי, זאגט ער אז דאס זענען די אלע פיר גלות'ן וואס אונז זעמער אריינגעפאלן אין. און מיט דעם הייליגן סדר קען מען פטור ווערן פון די אלע שעבוד מלכות און שעבוד הגלות. די גמרא זאגט אויך אין מסכת פסחים, דף פ ה, עמוד ב', כזיתא דפסחא מקרא הלילא, פקע איגרא, וואס איז דאס די פשט? רש י זאגט ס'איז געווען אזא קול מיט א געשריי פון הודי לה' כי טוב, רבונו של עולם מיר דאנקן מיר דיר פאר אלעם, אז מ'קען מיינען די דאך איז אוועקגעפלויגן. אזוי דארף מען אפפירן א סדר, ס'זאל זיין פקע איגרא, די קינדער זאלן דאס זעהן, דאס אריינבאקן אין הארץ, א אנדערע מין אהבה און א אנדערע מין יראת השם. יעצט, כ'האב ענק פריער געזאגט אז דער הייליגער דברי חיים האט געזאגט אז ס'איז געווען אזא זאך אז מ'האט אים געברענגט דעם קרבן פסח, מ'ברענגט פאר אלע צדיקים, און ס'האט פון אים געטראפט די שמאלץ, האב איך ענק געזאגט דאס געשעהט ביי יעדן איד. דער הייליגער תפארת שלמה ברענגט, ס'שטייט מזגו מ'האט אים אנגעגאסן דעם ערשטן כוס, ווער האט אים אנגעגאסן? זאגט ער קודשא בריך הוא אליין שטייט און גיסט אן אלע כוסות פאר כלל ישראל, איר הערט וואס דא טוט זיך? ווי קען מען לאזן אזא נאכט אז ס'זאל אזוי אוועק גיין? ס'שטייט ביים בית המקדש שטייט מביאין לפניו גופו של פסח, דארטן אין די משנה מסכת פסחים, מביאין ווער ברענגט? דער הייליגער באשעפער האט עס געברענגט. אין דעם שטייט א לשון נסתר, עס זאגט דער הייליגער תפארת שלמה אז די אלע זאכן פון וואס מען טוט ביים סדר אין בית המקדש די פסח היינט אז ס'איז נישט דא איז נאר די מצות און סדר די ארבע כוסות און די מרור אלעס גייט ארויף צום הייליגן באשעפער און ער קוקט צו וויאזוי מען עסט עס און דאס גאנצע אויף דעם איז געזאגט געווארן אין יחזקאל קאפיטל מ א פסוק כ ב זה השולחן אשר לפני ה'. ס'איז דא הויך אין הימל דא הויעכע הויעכע שולחנות וואס דער אייבערשטער קוקט אויף דעם און דאס איז אונזער קרבן פסח, אדער היינט אז ס'איז נישט דא קיין קרבן פסח איז עס די מצה מיט די מרור, ממילא זאל יעדער איד וואטשן וויאזוי מען פירט אפ, ס'איז אינגאנצן ס'איז סאמער טיים ס'איז שוין גערוקט די זמן, ס'איז אינגאנצן דא דריי פיר שעה מעקסימום צום סדר פון די גרויסע מצוות, נאכדעם איז דא מען זאל עד שיחטפנו שינה זאל מען דערציילן יציאת מצרים, איז ממילא זאל מען זייער שטארק. זיין זהיר און נזהר וואס מען טוט און אזוי ווייטער, יעצט שטייט ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו דאס איז אין שמות קפיטל י ב פסוק ד, שטייט אין זוהר הקדוש רבי שמעון בן יוחאי האט געוויינט וויי דער גלות וואס ס'דויערט שוין אזויפיל יארן, ס'איז שווערע הונדערטער יארן ס'איז שוין טויזנט און עפעס יארן ס'איז א א בראך און אונז זיצט מען אלץ און מען ווארט אז דער אייבערשטער זאל אונז אויסלייזן, זאגט דער הייליגער תפארת שלמה דאס הייסט ולקח הוא ושכנו. הי מיינט ער איז שכינו איז די שכינה הקדושה, שכינו איז מרומז אויף די שכינה אז דער אייבערשטער נעמט דעמאלטס די שכינה און ער געבט אריין אזא מין געוואלטיגע הארה אז די שכינה הקדושה פארגעסט פון איר גאנצן צער און מיט דעם האט זי כח ווייטער צו ליידן א גאנץ יאר צרות ישראל, ממילא זאל אונז דער אייבערשטער טאקע העלפן אז מען זאל האבן שכל וויאזוי אפצופירן דעם סדר און אז מען וועט האבן שכל וויאזוי אפצופירן דעמאלטס וועט זיין א מורא'דיגע זאך. געלט, און אונז מיר האבן פרנסה מיט אלעס וואס מען ברויך, און מען זאל מקיים זיין די אלע מצוות ווי עס דארף צו זיין. ס'איז דא א ווערטל וואס מען זאגט, שטייט לוקח מען נעמט פעטרוזיל מען נעמט מרור, אמאל פרעגט א קינד א טאטן, טאטע פון ווי נעמט מען דאס? געט דער טאטע א קרעכץ, פון ווי מען נעמט עס? לפיכך אנחנו חייבים, אונז זעמער אויף דעם שולדיג, מען האט מיר געבארגט געלט מען זאל קענען פירן א סדר ווי עס דארף צו זיין. לויט די וויאזוי דער תפארת שלמה איז מסביר איז גאר א נייע בחינה. לוקח מען נעמט, מען נעמט עס פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער כביכול קומט און ער סערווט פאר יעדן איד די גרויסע סעודה, און דאס האט אונזער באבע רבקה אמנו משיג געווען, און וועגן דעם האט זי געזאגט פאר יעקב אבינו'ן די נאכט, אז רוב ניסים הפלאת, די נאכט איז א נאכט וואס כלל ישראל האבן אזאלעכע ניסים, און זיי מוזן דאנקען דעם אייבערשטן פאר די ניסים וואס ער האט געטון פאר זיי, איז גיי, מאך פאר דיין טאטן. וואס איך הייס דיר, און דעמאלטס וועט זיין ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי' פסח ביינאכט איז די גרעסטע סארס פון ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי' אחוץ ס'איז דא נאך איין מאל וואס איז אויך דא די זייער א גרויסע סארס פון ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי' און דאס איז ווען מ'זאגט אתה הראת, שביעי של פסח. ווייל אלע מועדים זענען תלוי איינער אינעם אנדערן, אזוי ווי מען פירט זיך אויף איין יום טוב אזוי פירט מען זיך אויף דעם צווייטן, און אז מען פירט זיך נישט גוט אויף איין יום טוב פירט מען זיך נישט גוט אויף דעם צווייטן יום טוב, נו מוז מען דאך ערגעץ אנהייבן, פסח איז דער אנהייב, פירט זיך אויף פסח ווי עס דארף צו זיין, איז לייגט דער אייבערשטער אלעס אוועק. און ער מאכט מיטן מענטש א נייעם פעידזש. איז במילא אז יעדער זעהט וואסערע הויעכע סעודה דאס איז, ס'איז די העכסטע סעודה פונעם גאנצן יאר, ס'איז העכער אפילו פון סעודות שבת קודש, ווייל שבת אלע דריי סעודות איז אדער אריך, עתיק און זעיר. דאס איז דא היא סעודתא דקודשא בריך הוא ושכינתי'. סאו אזא מין הויעכע סעודה דארף מען זעהן קודם כל ווי דער של"ה הקדוש איז מסביר אז אזוי ווי. מען מאכט דאך א ברכה בורא פרי האדמה ביי כרפס מוציא צו זיין דעם מרור טאר מען דאך נישט אויסרעדן אינמיטן, ס'איז דאך קלאר אז מען טאר נישט אויסרעדן ווייל שטעל דיך פאר דו האסט געמאכט א ברכה און דו רעדסט אויס און נאכדעם ער זאגט אז קודשא בריך הוא אליינס קומט אראפ און קוקט יעדע מענטש אן און ס'איז א צייט וואס מען קען זיך אלעס אויסבעטן, די תפארת שלמה זאגט וכאן הבן שואל ביי די צווייטע כוס זאגט ער דא קען מען זיך אויסבעטן פאר קינדער, יעצט מען קען צולייגן אויב ס'לאזט זיך זאגן. קינדער? מען מיינט נישט נאר צו האבן קינדער, אדער פאר איינער וואס האט חלילה נישט קיין קינדער, אז מען זאל האבן קינדער. כאן הבן שואל, מען בעט זיך אז ס'זאל זיין א וואויל קינד, מען בעט דעם אייבערשטן. יעצט ווען דער טאטע קומט אהיים גערעגט, און דעם פראסקעט ער און דעם שלאגט ער, און אויף דעם שרייט ער און ער שרייט אויף די מאמע. דער סדר איז גארנישט ווערט, פון דעם וועט שוין קיין גוטס נישט ארויסקומען. רבותי, זייטס נישט גערעגט, זייטס נישט אנגעצויגן, ס'מוז נישט אלעס שטימען. ס'איז דא א מעשה פון בעלזער רב. ער איז נאך פון רב שיעלע, האט זיך פארראכטן די וואנצעס ער זאל קענען בלאזן שופר, און ער האט באמערקט אז אין די הענט איז געבליבן א האר פון די בארד פון די וואנצעס, האט ער געגעבן, קודם האט ער זיך זייער פארלוירן, א חילול שבת, א חילול יום טוב, ראש השנה, נאכדעם געט ער א נעם די זאך און ער געט א ווארף, נא! שטן דערשטיק דיך דערמיט, כ'גיי נישט ווערן בעצבות וועגן דעם. דאס איז וואס דער בעל דבר דרייט אלץ אונטער, ס'מוז זיין אזוי און אזוי, כ'האב געהערט אמאל פונעם אמרי חיים וואס ער האט געהערט פון זיין ברודער פון סערעטער רבי'ן, אמאל האט זיך אויפגעטוישט אין בעלז די מצות כהן לוי ישראל ווייל ער איז געווען אן איידעם אין בעלז דער סערעטער רבי האט זיך אויפגעטוישט די מצות איז ס'איז געווען ביי זיין שווער זיין שווער איז דאך געווען ר' ישכר דוב דער בעלזער נו בקיצור און ס'איז געווארן א בהלה ס'האט זיך אויפגעטוישט דער סערעטער איז געווען א קלוגער מענטש דער בעלזער רב האט אים ליב געהאט ער פלעגט אים רופן מיין פיקח האט אים ליב געהאט. און ער האט געזען ווי דער שווער הייבט אן צו ווערן גערעגט און ברוגז, און האט זיך נישט געוואלט צושטערן אזא סדר פון איינמאל א יאר, ס'איז צוויי מאל א יאר ווייל ס'איז יום טוב שני של גליות, אבער ס'איז באמת נאר איינמאל א יאר ווייל אין די תורה שטייט בערב תאכלו מצות און מען רעדט פון ט"ו. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. האט ער געזען ווי ער ווערט אביסל צוקאכט, אזוי ווי ער האט געזען ער ווערט צוקאכט, האט ער אים פארציילט, זאגט ער אזוי, דער סערעטער רבי זאגט פארן בעלזער רב, דו ווייסט, איר ווייסט שווער, ביי מיין טאטן דעם אהבת ישראל איז געשען די זעלבע זאך אפאר יאר צוריק, ס'האט זיך אויפגעמישט, דער גבאי האט נישט גע, בקיצור ס'איז נישט געווען, ענד דעטס איט. נו, פרעגט דער בעלזער רב אזוי מיט גרויס התרגשות, און וואס האט אייער טאטע געטון? האט ער דאך געמיינט אוודאי צו זאגן, ער איז געגאנגען באקן מצות, אזוי ווי אין סקווער באקט מען דאך מצות נאכן זמן, נאך הלל באקט מען מצות. האט ער, איך זאג סתם סארקעסטיקלי, האט אזוי געמיינט. געפרעגט, נו וואס האט דיין טאטע געטון? זאגט ער, איר ווייסט וואס ער האט געטון? איך זאג אייך קלאר וואס ער האט געטון, ער הערט מיך אויס, בעלזער רב, שווער לעבן, הערט מיך אויס פונקטליך. ער האט גענומען דריי מצות און ער האט עס אראפגעלייגט אויף א טישטוך, אזוי פסח לייגט מען נישט אויפן טיש, און ער האט געזאגט אזוי, זעסט די ערשטע מצה, דו ביסט כהן, זעסט די צווייטע מצה, דו ביסט לוי, און זעהסט די דריטע מצה דו ביסט ישראל, האט ר' ישכר דוב אזא שמייכל געטאן, זעהסט דאס הייסט אן ערליכער איד, ווייל דער בעל דבר וויל דאך נאר משוגע מאכן, אמת ס'שטייט מען זאל האבן כהן לוי ישראל ס'מוז זיין געבאקן לשם כהן, און לאמיר זאגן אז יא און אז נישט און מען האט עס אויסגעמישט וואס טוט מען? זאגט מען העי וועסטו זיין יעצט כהן, און מען דארף זייער וואטשן אויף די אלע זאכן. דאס איז זייער וויכטיג מען זאל וואטשן ס'זאל נישט קומען קיין כעס, כעס איז עבודה זרה, כעס איז חמץ, און דער סדר איז אזא הייליגע זאך, ס'שטייט אז א קינד קען נישט זאגן טאטע מאמע נאר ווען ער עסט דגן, יעצט פארוואס איז געווארן פלוצלינג אז פסח איז עס אסור במשהו מיט די אלע זאכן, ס'איז וועגן דעם ווייל כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על מוציא פי השם יחיה האדם, נישט די ביסל קארן צו די ביסל תבואה מאכט זאלסט לעבן, ווייל דער אייבערשטער האט עס געזאגט ס'זאל וואקסן, און דער פי השם. קאנעקט זיך צו דיין נשמה בשעת ווען דו עסט בקדושה וטהרה ווען דו מאכסט א ברכה און דו בענטשט ערליך און דאס גיבט דיר חיות. ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים זענען זיי געווען אין די מ"ט שערי טומאה ממילא האבן זיי נישט געטארט עסן קיין חיטה, חיטה וואס איז חמץ געווארן ווייל דאס וואלטן זיי נישט געקענט מעלה זיין, וועגן דעם האט מען נישט געטארט עסן פסח קיין חמץ. מען געגאנגען אבער דעם צווייטן טאג וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום, דער עומר איז געקומען פון שעורים, דאס איז א מאכל בהמה, אזוי ווי ס'שטייט דארטן ביי א סוטה, מ'ברענגט א קרבן פון שעורים, ווייל זי האט געטון מעשה בהמה, ברענגט זי א קרבן ווי א בהמה. יעצט אז ס'איז דורך געגאנגען דער ערשטער טאג פסח, און ס'גייט דורך די קצירת העומר, און נאכדעם קומט שביעי של פסח, יעצט. דעמאלטס באקומט די אלע זאכן אן עליה און מען מעג אנהייבן צו עסן חיטים. יעצט די ס'ווערט געברענגט פון אר"י הקדוש אז די צווייטע אותיות פון שאור דאס איז די אותיות שבת וועגן דעם אז מען פירט זיך אויף ווי ס'דארף צו זיין פסח מיטן חיטה זעהט זאל נישט זיין קיין חמץ, דעמאלטס קען מען א גאנץ יאר עס עסן בקדושה. רבותי די נאכט הייבט זיך אן, איך ווייס ווען מען ענדיגט דאווענען, וואטעווער איט איז, ס'דויערט דריי פיר אדער פינף שעה שוין נאך חצות דארף מען שוין האלטן נאך הלל נאך אלעם, מען דארף זעהן אל תרגזו בדרך, פארלירטס ענק נישט אויפן וועג, און די אלע שיינע תורות וואס מען האט אנגעגרייט די קינדער מיט די אייניקלעך, דאס קענסטו טון א גאנצע נאכט עד שיחטפנו שינה. און טאמער דו ווילסט נישט די קינדער זאלן אויף זיין א גאנצע נאכט וועסט עס מאכן בייטאג, באט מענטשן הייבן אן מיט די טיפע תורות מיט די טיפע געדאנקען און מען פארגעסט אז ס'איז דא א יו פי קעי וואס מען לערנט מינות וכפירה פונקט פארקערט ווי די סדר דארף אויסלערנען די קינדער, און מען האט מקוואות וואס מען טוט די גרעסטע חאזעריי מיט די קינדער. און נאכדעם נעמען די קינדער און זיי טרינקען די וויין און ס'גייט א מחיה, און וואס געשעהט נאך די וויין און געטרינקעכטס? איך וויל ענק זאגן וואס ס'געשעהט, טאמער איז ער אויף דראגס קען ער שטארבן ענד יו דאונט ניד דעט, און שוין, יעדער זאל זוכה זיין צו פייערן דעם יום טוב אזוי ווי עס דארף צו זיין, איך וויל ענק נאר אנזאגן נאך א וויכטיגע זאך, מענטשן טוישן די געזעס אליין זאלסט נעמען א לייסענסד מענטש צו טוהן עס, ווייל ס'קען זיין זיבן זאכן וואס קען גיין ראנג, קודם ס'קען זיין די. וואס דו מאכסט אן און אפ די וואלוו, קען זיין אמאל אלט ער קען זיך צוברעכן, דו'סט נישט וויסן ווי אויסצולעשן דעם געז, דו'סט נישט וויסן וויאזוי עס צו קאנטראלירן, און נאכדעם איז דא נאך אסאך זאכן וואס ס'קען געשען, ס'איז דא אזא קאוטינג וואס מ'דארף אריינלייגן ביי די פייפ, אז מ'לייגט עס צו העווי גייט נישט אריין די פייפ, שפריצט ארויס די געז פון די צווייטע קאנעקשאן. און טאמער לייגסטו נישט גענוג קען ער אויסליעקן צווישן די טרעדס. ווייל נאטינג ריעלי סיעלס איט. אסאך מאל שטעלט מען צוזאמען פון צוויי אנדערע קאמפאניס און ס'פיט נישט אריין פערפעקט, און ממילא ליעקט צווישן דעם ארויס געז. ביי די קאפלינגס איז נישט יעדע קאמפאני מאכט די זעלבע סייז קאפלינגס. סא רבותי איך וויל ענק בעטן א טובה, דאונט אווער דא איט, די תורה איז סוף כל סוף געמאכט אז וחי בהם ולא שימות בהם. די זעלבע איז פאר די טרינקען די שווערע וויינען, איך זאג אייביג מען שרייבט אלע הנהגות פון רעבעס וויאזוי זיי האבן זיך געפירט, און מענטשן מיינען דאס איז עפעס א שלחן ערוך, און ס'איז דא אין זאכן וואס איז וויכטיג צו וויסן, למשל אז מען גייט ארויס אשר יצר און מען וויל זיך גראד זעצן צו א סעודה דארף מען וויסן וויאזוי מען וואשט זיך און ווען מען מאכט די ברכות, ס'איז דא אין דעם זייער אסאך שיטות. האט מען א רעבן ווייסט מען די רבי האט זיך אזוי געפירט צו אזוי געפירט איז טאמער האט מען נישט קיין רעבן קען מען זיך פירן אמאל אזוי און אמאל ווי אזא שיטה איך מיין יעדע זאך האט דאך א פלאץ אין הימל איך האב אמאל געהערט פון פאפא רב עפעס וועגן מקוואות האט ער געזאגט אז איינמאל האט ער עפעס מהדר געווען אויף די און די שיטה פרעגט מען אים פארוואס נישט אייביג זאגט ער יעדע שיטה איז געשריבן געווארן פאר א טעם אזוי בין איך נישט מהדר אויף די שיטה אבער איינמאל האב איך יא מהדר געווען. למעשה דארף מען האבן א רעבן, אבער צו די רבי האט אזוי געטון צו אזוי, ס'איז ידוע אמאל די בעלזער רב אריינגעקומען מיט א לאך אינעם העמד, און די תפילין פון של יד האט זיך אים ארויסגעזען, פלוצלינג האט ער אנגעהויבן צו זען ווי יעדער גייט אזוי, האט ער געפרעגט וואס איז געשען דא, האט ער געזאגט די רבי האט אזוי, אה די רבי, אה די רעבעצן זעט אויס האט עס נישט צוגענייט. נישט יעדער מנהג איז ווי מ'זאגט אז מ'דארף עס נאכטוהן. יעצט אז דו'סט קוקן די הנהגות פון הייליגן רבי ר' בער, שטייט אזוי, ער האט געהאט אזא חומרא און אזא מנהג און אזא מנהג און אזא מנהג, און ווען ער לאזט אויס אלע מנהגים פון רבי ר' בער געבט ער א זאג ופעמים להיפך, אמאל האט ער געטוהן אלעס פונקט פארקערט. נו, וואס מאכסטו חוזק? וואס איז די גאנצע געשרייבעכץ דעמאלטס? די תירוץ איז, מען דארף וויסן. ווילסט גיין אויף דעם וועג? פיין. אבער מאכט זיך דיר אז ס'איז נישט אויסגעקומען אזוי, דאס איז א נסיון צו זען צי דו'סט דיך רעגן און צי דו'סט דיך פאר דעם גאנצן סדר פארקלאפן פון דעם צי נישט. שוין, כ'האב געוואלט נאך זאגן א וויכטיגע זאך. שטייט אין רמ"א אז מ'איז זיך נוהג צו נעמען קמחא דפסחא, און איך וויל ענק זאגן דעם אמת, היינט אזוי ווי ס'איז דא א וועלפעיר סיסטעם מיט אלעם, ס'איז באמת נישט דא א מענטש וואס ער איז ארעמערער פון דיר, דאונט טינק סאו, אנלעס ביסט א גרויסער עושר, ווייל אפילו דו האסט היינט אויף צו עסן דארפסטו אוועק לייגן אויף די קינדער חתונה צו מאכן, יעדער מאכט היינט חתונה יענעמ'ס קינדער, מ'גייט פאר יעדן שנארן אז מ'מאכט חתונה איינעם, איך וויל ענק זאגן דעם אמת, קמחא דפסחא איז געווען אין די צייט ווען ס'איז נישט געווען די. קהילות האבן געפירט און אז א איד האט נישט געהאט איז נישט געווען קיין וועלפעיר סיסטעם און ער וואלט ווען נישט געהאט קיין מצות אויף פסח האט מען געמאכט קמחא דפסחא. היינט איז קמחא דפסחא פאר דיין ווייב מיט דיינע קינדער מיט דיינע אייניקלעך. מאך זיכער אז די קינדער האבן אלעס אזוי ווי די רמב"ם זאגט מען דארף משמח זיין די פרוי מיט די קינדער און נאכדעם דארף מען משמח זיין אם אתה משמח את שלי וואס איז די גר די יתום די אלמנה דאס פארשטיי איך איז קמחא דפסחא א גר מען זאל מקרב זיין דער יתום דער אלמנה, אבער דער עוורידזש אינגערמאן וואס ער דאווענט מיט דיר אין איין שול, פונקט אזוי רייך ווי דו און פונקט אזוי ארעם ווי דו, און דו דארפסט אים נישט געבן גארנישט, דו דארפסט געבן דאס געלט פאר דיין ווייב און פאר דיינע קינדער און זיי זאלן האבן אן עונג יום טוב, סאו איך זאג אייביג קמחא דפסחא קענסטו געבן פאר דיר אויך, ס'שטייט דאך נישט פאר וועם, שטייט מען איז גובה קמחא דפסחא, מען נעמט צוזאם, אבער פאר וועם געבט מען עס? געב עס פאר דיר. היינט איז ליידער קיינער נישט רייך, און עס קומט נאך זייער שווערע צייטן יעצט איבער די גאנצע וועלט און אין אמעריקע. דאס אלעס וואס איר הערט, ס'גייט זיין מלחמות און מען שיסט זיך מיט אלעם, דאס קאסט איינעם געלט, א גאווערמענט באצאלט דאס, און עט די ענד אוו די דעי עט עס ארויסקומען פון די טאשן פון די ארעמע מענטשן. דא אין ארץ ישראל נעמט מען אראפ פופציג פראצענט פונעם פעיראל פון א מענטש, אלעס גייט פאר מיליטערי. ס'וועט קומען א צייט אין אמעריקע ס'וועט אויך אזוי זיין, ווייל נאך ווארלד וואר טו פלעגט מען אראפנעמען ניינטי פראצענט פון קארפארעישאן טעקסעס, ווייל די גרויסע חברה, דאנעלד טראמפ דרייט זיך דאך ארויס, ער גייט בענקראפט, נאר אונז קען מען נישט. סאו יעדער זאל געבן דעם קמחא דפסחא פאר זיך, יוז איט אין גוד העלט. יעצט קען מען פארשטיין דער גרויסקייט פונעם סדר ביינאכט, ס'איז דער סדר פונעם הייליגן באשעפער, און די זעלבע וואס האט זיך אפגעשפילט ביי יעקב און עשו ווען יצחק איז געגאנגען עסן די סעודה, און מ'האט אים געברענגט שתי גדיי עיזים אחד לפסח ואחד לחגיגה, און יעקב איז געקומען און האט אויסגעכאפט די ברכות, און האט אויך אויסגעכאפט די בכורה. וויאזוי האט ער אויסגעכאפט די ברכות? ווייל וויבאלד ס'איז דא אזא מין אהבת השם אין אזא נאכט און דער אייבערשטער האט אונז ליב און אונז האמיר אים ליב, איז וואס געשעהט איז אז דער הייליגער באשעפער האט אויף אונז רחמנות און ער געבט עס און ער געבט אונז ישועות אשר החודש, ישועות בו מקיפות, דער אייבערשטער געבט אונז אויף בארג, און ער געבט אונז די ברכות, דער סוף גייט זיין אז אונז גיימער האבן אלעס גוטס וואס מען ברויך, סאו רבותי, נעמטס נישט גרינג די נאכט, ענד דאונט וועיסט איט. האטס אלע א פרייליכן און א כשר'ן און לעכטיגן יום טוב.